האב איך דאך נאר איין פסוק ביי מצוות עשה שאין שלא הזמן גרמא נשים איז פטורות נאר ביי תלמוד תורה, זאל איך אפלערנען פון תלמוד תורה אזוי ווי תלמוד תורה נשים פטורות, אזוי יעדן מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים פטורות? ענטפערט די גמרא, משום דהוה תלמוד תורה ופדיון הבן שני כתובים הבאים כאחד, תלמוד תורה איז א מצוות עשה שלא הזמן גרמא, און פדיון הבן איז א מצוות עשה שלא הזמן גרמא, דארט שטייט אויכעט אז נשים פטורות. איז עס צוויי פסוקים וואס ס'קומען אויף איין זאך, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין.

זאל איך נישט קענען אפלערנען מצוות עשה שלא הזמן גרמא, ס'זאל זיין מחוייב פון מורא, ווייל מורא און פריה ורביה איז דאך שני כתובים הבאים כאחד? ענטפערט די גמרא צריכא, זיי זענען נישט, מורא און פריה ורביה, באים כאחד, ווייל איינס לערן איך נישט אפ פון אנדערן. איינס קען איך נישט אפלערנען פון דעם אנדערן, דאי כתב רחמנא מורא, ווען די תורה זאל מיר שרייבן ביי מורא אז נשים חייבות, איש אמו ואביו תיראו, ולא כתב פריה ורביה, און כ'זאל נישט האבן קיין פסוק ביי פריה ורביה, דעם ויברך אותם, הוה אמינא וואלט איך געזאגט וכבשוה אמר רחמנא, די תורה זאגט דאך דארטן וכבשוה איש דדרכו לכבוש אין, דער איש וואס זיין סדר איז איינעמען די לאנד ביי מלחמה, ביי אים גייט אן די מצוה פון פריה ורביה, אשה דאין דרכה לכבוש לא. ביי אישה וואס איז נישט א סדר פון וכבשוה איז נישטא די מצוה פון פריה ורביה, טאקע יעדן מצוות עשה שאין הזמן גרמא איז נשים מחוייב, אבער פריה ורביה וואלט איך נישט געוואוסט, מוז איך האבן א ספעציעלן פסוק ביי פריה ורביה, ואי כתב פריה ורביה, איך זאל האבן א פסוק ביי פריה ורביה, ולא כתב מורא, ביי מורא האב איך נישט קיין פסוק, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אזוי, טאקע יעדע מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות, אבער מורא וואלט איך נישט געוואוסט. איש דסיפק בידו לעשות, א איש וואס ער האט שטענדיג אין זיינע מעגליכקייטן מכבד צו זיין זיין טאטן, ס'איז קיינמאל נישט דא אויף אים די אימה פון א אנדערן מענטש, און אויף אים זאגט די תורה אז ער איז מחויב אין די מצוה פון מורא אב ואם, אשה דאין סיפק בידה לעשות, אמאל איז דאך פארהאנען, זי האט נישט די מעגליכקייטן דאס מקיים צו זיין, דעמאלט ווען זי האט חתונה איז דאך רשות בעלה עליה, לא. איז נישטא ביי איר די מצוה, ווייל וכיוון דאין בסיפק בידה לעשות, ווייל נישט אלעמאל האט זי די מעגליכקייטן מקיים צו זיין די מצוה פון מורא, לא תתחייב כלל, וואלט איך געוואלט מיינען עס גייט ביי איר נישט אן די מצוה פון מורא אב ואם, צריכא, מוז איך האבן דעם פסוק ביי מורא, דעריבער איז דאס נישט קיין שני כתובים הבאים כאחד. פרעגט די גמרא, הניחא, איך גיי יעצט צוריק צו די פריערדיגע, איך האב דאך פריער געזאגט, דעריבער קען איך נישט אפלערנען פון תלמוד תורה אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא איז נשים פטורות, ווייל תלמוד תורה און פדיון הבן איז שני כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדין.

דער וואס ער זאגט שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, זאל איך אפלערנען פון תלמוד תורה און פדיון הבן, אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא, זאלן פרויען זיין פטור. אמר רבא, האט רבא געזאגט, פפונאי, די חכמים וואס זיי וואוינען אין דער שטאט פפוניא, ידעי לה לטעמא דהא מילתא, זיי ווייסן דעם טעם, ומנו, ווער פון די חכמים איז דאס? ר' אחא בר יעקב. די גמרא דערמאנט אין בבא בתרא. אז דרשה רב אחא בר יעקב בפפוניא, און רב אחא בר יעקב האט געוואוינט אין פפוניא. ער זאגט אזוי, אמר קרא, שטייט אין פסוק והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עניך למען תהיה תורת ה' בפיך, לעבן די מצוה פון תפילין שטייט למען תהיה תורת ה' בפיך, הוקשה כל התורה כולה לתפילין, די גאנצע תורה איז געווארן צוגעגליכן צו תפילין, דאס איז א היקש, איז דאך מער בעסער אפצולערנען א היקש פון תפילין, נישט אפלערנען פון א מה מצינו. מה תפילין, מצוות עשה שהזמן גרמא, תפילין זענען א מצוות עשה וואס איז פארבינדן מיט א צייט ונשים פטורות און פרויען זענען פטור, אף כל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, לערן איך אפ אויף יעדן מצוות עשה שהזמן גרמא זענען די פרויען פטור. און ווען אז די תורה האט מיר געשריבן דעם היקש פאר אזא מצוות עשה שהזמן גרמא. צו זאגן אז די תורה טוט זיי נאר פטר'ן פון מצוות עשה שהזמן גרמא, ומדמצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, מכלל קומט דאך אויס דמצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות. תוספות איז שוין מסביר דא די רשי.

מאי איכא למימר? וואס קענסטו יעצט ענטפערן? אויב אזוי דארף איך דאך זאגן פארקערט, אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים פטורות. ווייל איך גלייך דאך צו אלע מצוות שלא הזמן גרמא צו תפילין. ענטפערט די גמרא, מאן שמעת ליה, וועמען האסטו געהערט דאמר וואס ער זאגט תפילין מצוות עשה שלא הזמן גרמא? רב מאיר, דאס איז דאך רב מאיר. וסבר לה, רב מאיר האלט שני כתובים הבאים כאחד. אז דאס איז שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין. לויט רב מאיר'ן לערן איך נישט אפ פון קיין הקש, נאר כ'האב פריער אפגעלערנט פון א בנין אב, איך לערן אפ פון ראיה וואס איז מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. איי דו פרעגסט מיך זאל איך אפלערנען פון מצה און הקהל לחיוב? רב מאיר האלט שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין. פרעגט די גמרא און רבי יהודה דאמר רבי יהודה וואס ער לערנט שני כתובים הבאים כאחד מלמדין אז כאטש צוויי פסוקים זאגן אויף דער זעלבער זאך דאך קען איך אפלערנען אפי' מיט דעם ווייל דער סדר פון דער תורה איז צו שרייבן צוויי פסוקים אויף א זאך. ותפילין, מצוות עשה שלא הזמן גרמא, מאי איכא למימר, בלייבט דאך לויט אים שווער א קשיא, כ'קען נישט זאגן אז ער האט דעם היקש גלייך צו די תורה צו תפילין, ווייל אויב אזוי דארף איך דאך זאגן אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא זאלן די פרויען זיין פטור, ווייל רבי יהודה לערנט דאך אז תפילין איז מצוות עשה שלא הזמן גרמא. יעצט בלייבט דאך שווער, פארוואס טו איך אפלערנען פון ראיה, אזוי ווי ביי ראיה זענען פרויען פטור?

איך וועל לערנען אז רבי יהודה האלט נישט די סברה וואס מיר האבן פריער געזאגט אישה בעלה משמחה, נאר דער חיוב פון שמחה ליגט אויף דער אישה אליין, האט דאך די תורה געזאגט ביי דריי מצוות שהזמן גרמא אז נשים חייבות, זאגן מיר אז אומעדום איז נשים פטורות, ווייל אויב די כוונה פון דער תורה זאל זיין אומעדום מצוות עשה שהזמן גרמא נשים חייבות, וואלט דאך געווען גענוג ס'זאל נאר שטיין אויף איין ארט.
רשי. ברוך השם, מסכת קידושין, דף לה עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער הבאים כאחד.
אין דער משנה האבן מיר געלערנט וכל מצוות לא תעשה, יעדע מצוה לא תעשה וואס די תורה זאגט מען זאל נישט טון, בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא, ס'איז נישט קיין חילוק צי די מצוות לא תעשה, די צייט ברענגט דאס, צי ס'איז א לא הזמן גרמא, איז דער דין אחד האנשים ואחד הנשים חייבים, סיי מענער סיי פרויען זענען מחויב. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, וואנען ווייס איך דאס אז פרויען זענען דעם זעלבן חיוב אזוי ווי די מענער? אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רבן, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, אזוי האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, אמר קרא שטייט אין פסוק, איש או אישה, א מאן אדער א פרוי, כי יעשו אז זיי וועלן טון, מכל חטאות האדם, דארט רעדט זיך וועגן דעם דין פון אשם גזילות, אז איינער האט געלייקנט אז ער איז שולדיג דעם חבר געלט און ער האט. פאלש געשוואוירן, נאכהער ער טוט תשובה דארף ער ברענגען א קרבן אשם ווערט דערמאנט דארטן איש או אישה, השוה הכתוב אישה לאיש, האט דער פסוק צוגעגליכן א פרוי צו א מאן, לכל עונשים שבתורה, כ'זע דאך דארטן אז אויב איך זע דארטן לגבי דעם עונש פון ברענגען דעם אשם גזילות לגבי באצאלן דעם חומש זענען זיי גלייך, זאגן מיר אז די די זעלבע זאך ביי אלע לאוין, אלע לאוין דאך אן ענין פון עונשין, איז אויך גלייך א אישה לאיש. דבי רב לעזער תנא, אין בית מדרש פון רב לעזער'ן האט מען געלערנט, אמר קרא שטייט אין פסוק, אשר תשים לפניהם, אין אנפאנג פרשת משפטים. שטייט דארטן לפניהם השוה הכתוב דער פסוק האט צוגעגליכן אישה לאיש א פרוי צו א מאן לכל דינים שבתורה אלע דינים פון די תורה דער פסוק וואס איך ברענג דא אראפ אשר תשים לפניהם דאס איז מיר שוין נישט נוגע לגבי דעם דין פון אונזער משנה ביי אונזער משנה דארף איך דאך נאר וויסן אז דער פסוק האט צוגעגליכן לגבי די לאוין, האב איך דאך שוין א ראיה פון דארטן, נאר ווייל איך האב שוין אראפגעברענגט צו די לאוין, ברענג איך שוין אראפ דעם פסוק אויך, אז אלע דינים אין דער תורה, ברענג איך שוין אראפ אז דיני ממונות האבן אלע, סיי די אישה, סיי דער איש, דעם זעלבן דין. דבי חזקי' תנא, אין בית מדרש פון חזקי'ן האט מען געלערנט, אמר קרא שטייט אין פסוק, והמית איש או אישה, ווערט דארט דערמאנט אז דער וועלכע האט דערהרג'עט, קומט מיתה, דער בעל השור דארף באצאלן כופר, השוה הכתוב אישה לאיש, האט דער פסוק צוגעגלייכן א פרוי צו א מאן, לכל מיתות שבתורה, אז נישט בלויז לגבי דארטיגע זאך, נאר שטענדיג אז איינער טוט דערהרג'ענען א אישה, האט ער דעם זעלבן דין ווי ער דערהרג'עט א איש, האב איך אראפגעברענגט דריי פסוקים וואס זענען געווארן צוגעגליכן אישה לאיש, דער ערשטער פסוק איז לגבי עונשין, לגבי לאוין, לאוין איז דאך עונשין מען גיט דאך מלקות, און אנדערע לאוין וואס איז דא כרת איז דאך אויך דא קרבנות, און אויכעט לכל דינים שבתורה, אז די דינים דאס הייסט די בין אדם לחבירו די לא תגזול מיט די אלע זאכן גייט אן סיי ביי איש סיי ביי אישה, און דער דריטער פסוק איז אז לכל מיתות אז זינט אז מען דערהרגעט א אישה קומט אים אויכעט מיתה, זאגט די גמרא צריכא איז צריכא איך דארף האבן די אלע דריי למודים דאי אשמעינן הך קמייתא איך זאל נאר האבן די ערשטע זאך וואס עס רעדט זיך ביי קרבן שבועת הפקדון וואלט איך געזאגט משום כפרה, כדי די פרוי זאל האבן א כפרה, חס רחמנא עלה, האט די תורה אויף איר רחמנות געהאט אז זאל אויך ברענגען א קרבן. דעריבער זאגט דארט דער פסוק איש או אישה, אז א אישה גלייכט צו א איש, אבל דינים, אבער וואס ס'אנבאלאנגט די דינים, וואלט אימא וואלט איך געוואלט מיינען איש דבר משא ומתן אין, ביי א איש גייט אן די דינים פון גזילה, פון גניבה, פון אונאה, נאך זאכן, ווייל ער איז א בר משא ומתן. אישה לא, ביי א אישה גייט נישט אן די דינים פון די דינים, דעריבער דארף איך האבן א פסוק אשר תשים לפניהם, ואי אשמעינן הא, אז די תורה זאל מיר דערציילן דעם אשר תשים לפניהם, וואלט איך געזאגט משום דחיותה היא. ווייל זי מוז דאך האבן דעם לעבן, זי מוז פארדינען צום לעבן, און אויב זי וועט נישט זיין בכלל דינים וועט וועלן אלע איר באגזלען, זי וועט באגזלען אנדערע, און קיינער וועט נישט וועלן האבן מיט איר קיין ביזנעס, דעריבער האט די תורה געזאגט אז לגבי דינים איז א אישה גלייך לאיש, אבל כופר, לגבי כופר, וואס דארטן ווען מען האט געהרגעט, והמית איש או אישה, דאס רעדט זיך דאך ביי כופר. שור המית שהרג את אדם, אימא וואלט איך געוואלט מיינען איש דבר מצוות אין, א איש וואס איז מחויב פון אלע מצוות, איז אויב דער שור האט אים געהארגעט דארף דער בעל השור באצאלן כופר, אישה לא, נישט דער טייטש אז א אישה איז נישט מחויב פון מצוות, א אישה איז דאך אויך מחויב פון א טייל מצוות, נאר מען מיינט ווי תוספות איז מסביר זי איז נישט מחויב אזויפיל מצוות ווי א איש, וואלט איך געוואלט מיינען אז ביי מ'דערהרגעט א אישה באצאלט מען נישט קיין כופר, דעריבער דארף איך האבן א פסוק ביי כופר אז מ'דערהר, לכל מיתות שבתורה איז אויך די זעלבע זאך א אישה ווי א איש, ואי אשמעינן הא, איך זאל נאר האבן דעם פסוק ביי כופר והמית איש או אישה אז א אישה איז גלייך לאיש, וואלט איך געזאגט משום דאיכא איבוד נשמה, ס'פארלוירן געגאנגען א נשמה, חס רחמנא עלה, האט די תורה רחמנות געהאט אז מ'זאל באצאלן כופר פאר די יורשים, אבל הנך תרתי, אבער לגבי די דין, לגבי דינין, צי לגבי עונשין, אימא לא, וואלט איך געוואלט מיינען אז א אישה האט נישט דעם זעלבן דין ווי א איש, צריכא, דארף איך האבן די פריערדיגע לימודים אויכעט. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז יעדע מצוות לא תעשה שאין הזמן גרמא צי זמן גרמא ביי לא תעשה נישט קיין חילוק איז סיי אנשים סיי נשים מחוייב, א אויסנאם איז פארהאנען דריי לאוו'ן, דער לאו בל תקיף פון אפשערן די פיאות, דאס ווארט תקיף איז די טייטש ארומרינגלען הקפות ווייל די האר ביי דעם פראנט פון דעם אויער וואקסן די האר ביי דעם מענטש אביסל נידריגער ווי עס וואקסט ביי דעם שטערן, איז אויב מען טוט אויסגלייכן, מען טוט אפנעמען דא אט די האר וואס ס'זענען אין פראנט פון די אויערן, און מען טוט צוגלייכן אז די בעק זאל זיין גלייך ווי אין ביי דעם שטערן, דאס רופט זיך אן הקפה. מען טוט ארום רינגלען עס זאל זיין גלייך, דאס מיינט די תורה לא תקיפו, זאלסט נישט ארום רינגלען את פאת ראשכם, דאס וואס שטארט ארויס, און אויך אין לאו פון בל תשחית פאת זקנך אז אויב א פרוי וואקסט א בארד איז נישט דא ביי איר דער לאו פון בל תשחית, און אויך דער לאו פון ואל תטמא למתים ווייל אין פרשת אמור ווערט דאך דערמאנט, דארט ווערט דאך דערמאנט אמור אל הכהנים בני אהרן, זאגן מיר אז דער ענין וואס די טארן זיך נישט מטמא זיין, דאס גייט נאר ארויף אויף בני אהרן, אזוי שטייט דאך אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו. פרעגט די גמרא, בשלמא בל תטמא למתים, דאס ווייס איך אז א פרוי גייט נישט אן אין לאו וואס א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין, אזוי א כהנת איז זי מעג זיך יא מטמא זיין? דאס ווייס איך ווייל דכתיב שטייט אין פסוק אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו זאגן מיר בני אהרן, די אזהרה אז זיי טארן זיך נישט מטמא זיין איז נאר בני אהרן ולא בנות אהרן, אבער די כהנות מעגן זיך מטמא זיין, אה דאס ווייס איך, א ישראל מעג זיך מטמא זיין, נאר ברגל איז דא א חיוב אז א ישראל איז אויך חייב אדם לטהר עצמו ברגל, און א כהן איז שטענדיג מוזהר פון טומאת מת איז ער מוזהר, אלא אבער בל תקיף אז דעם לאו לא תקיפו פאת ראשכם, ובל תשחית דער לאו ולא תשחית את פאת זקנך מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז דער לאו גייט נישט ארויף אויף די פרוי? ענטפערט די גמרא, דכתיב שטייט אין פסוק, לא תקיפו פאת ראשכם, איר זאלט נישט ארומרינגלען די עקן פון דעם קאפ, ווען איינער טוט צוגלייכן די שלייפן אז טוט ער דארט אראפנעמען די האר ביי די שלייפן אז ס'זאל זיין גלייך אין בעק פון דעם אויער צו דעם שטערן, דאס ווערט אנגערופן הקפה, זאגט א פוסק מען טאר דאס נישט טון, ולא תשחית, זאלסט נישט פארדארבן את פאת זקנך, שטייען ביידע צוזאמען.

פרעגט די גמרא ומנלן פון וואנען ווייס איך דלא איתנהו בהשחתה אז ביי פרויען איז נישט דא די לאו פון לא תשחית פאת זקנך, איבעית אימא, דו ווילסט איך דיר זאגן סברה, כ'ווייס עס פון א סברה דהא לא אית להו זקן נארמאל האט דאך א פרוי נישט קיין בארד ממילא אפילו דעמאלט ווען זי האט זאגן מיר דאס הייסט נישט קיין זקן ממילא איז מכח דער סברא ווייל עס האבן דאך קיינמאל נישט זאג מיר אפילו דעמאלט ווען זי האט איז אויך נישט קיין זקן מעסיג. ואיבעית אימא, דו ווילסט איך דיר זאגן קרא, כ'ווייס עס פון א פסוק. דאמר קרא שטייט אין פסוק לא תקיפו פאת ראשכם, זאלסט נישט ארומרינגלען די פאות פון דיין קאפ, ולא תשחית פאת זקנך. און ראשכם שטייט מיט א לשון רבים. זקנך א לשון יחיד. מדשני קרא בדיבוריה, דער פוסק האט משנה געווען דאם כן אז דער איסור זאל אנגיין ביי נשים אויכעט, נכתוב רחמנא זאל מען די תורה שרייבן פאת זקנכם, אזוי ווי עס איז פריער געשטאנען פאת ראשכם דארף אויך שטיין פאת זקנכם. זקנך מאי זקנך מיינט מען צו זאגן זקנך ולא זקן אשתך, אז דער איסור איז נאר פארהאנען דיינע פון א איש אבער נישט פון א אישה, לכאורה איז דא א גרויסער נפקא מינה פון די ביידע טעמים, אויב מיר זאגן אז איך לערן עס אפ פון א פסוק זקנך ולא זקן אשתך, וועט אויסקומען אז אוודאי די אלע מצוות וואס א אישה איז מחויב איז א עבד מחויב, און ווייל אבער א אישה גייט נישט אן דער איסור פון השחתת הזקן גייט עס ביי א עבד אויך נישט, דאס איז אויב איך ווייס עס פון א פוסק, אבער אויב איך ווייס עס פון א סברא, און דער רמב"ם זאגט טאקע איך ווייס עס פון א סברא, איז דאך די טייטש אזוי, פארוואס זאגן מיר אז די אישה גייט נישט אן, אין אישה גייט נישט אן ווייל די מציאות האט זי נישט דא, אפילו דעמאלט ווען עס וואקסט זאגן מיר אויך ס'איז נישט קיין זקן, אבער ביי עבד וועט יא אנגיין דער איסור פון השחתת הזקן, כאטש ס'איז געווארן גלייך לגבי אישה, ביי אישה וואלט אויך געווען דער איסור השחתת הזקן, נאר פארוואס ס'איז נישט דא ווייל ס'איז נישט די מציאות. פרעגט די גמרא, ולא, האט דען נישט דעם דין זקן האישה הייסט דען דאס נישט קיין בארד והתניא מיר האבן געלערנט זקן אישה א פרוי וואס וואקסט איר א בארד והסריס שהעלו שער הרי הן כזקן האט עס דען דין ווי א בארד לכל דבריהם וואס איז דאס מיט א סריס א סריס איז איינס פון די סימנים פון סריס איז אז עס וואקסט אים נישט קיין בארד, איז אויב ס'איז שוין דורך געגאנגען רוב שנותיו עלטער ווי פֿינף און דרײַסיק יאר, א סריס קען מען ערשט וויסן ווען מען איז אלט פֿינף און דרײַסיק יאר, ווייל איינס פון די סימנים איז די אלעס דארף זיין רוב שנותיו, איז אויב ס'איז דורך געגאנגען שוין פֿינף און דרײַסיק יאר און ער האט די אלע סימנים פון א סריס, זאג מען אז ער איז א סריס. ממילא אפילו שפעטער וועט אים וואקסן א בארד, וואלט איך געווען א סברה צו זאגן אז ס'הייסט נישט קיין בארד ווייל אט איז ער א סריס, און א סריס איז דאך נישט דער סדר ס'זאל וואקסן א בארד, דאך זאגן מיר הרי היא כזקן לכל דבריהם, מה ס'איז די זעלבע זאך ביי אן אשה כאטש ס'נישט דער סדר, מאי לאו מיינט עס דען ניט להשחתה אז דאס וואס דא א שטייט כזקן לכל דבריהם מיינט מען לגבי דעם איסור השחתה, איז דאך שווער ביי אונז אין דער משנה שטייט אז דער איסור פון בל תשחית גייט נישט אן ביי א פרוי. אמר אביי האט אביי געזאגט להשחתה לא מצית אמרת, איך קען נישט זאגן אז לגבי דעם דין פון השחתה זאל די זקן אישה זיין דער לאו פון לא תשחית קען איך נישט זאגן פארוואס דיליף פאת פאת מבני אהרן, איך לערן אפ א גזירה שווה, דא האבן מיר דאך פריער געהאט דעם פסוק וואס דער פסוק ווערט דערמאנט ביי א ישראל לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך,

נשים פטורות, ווייל עס הייבט זיך דאך אן די סדרה אמור אל הכהנים בני אהרן, אף כאן, אזוי דא אויכעט זאגן מיר נשים פטורות. קומט אויס יעצט כ'לערן עס ארויס פון גזירה שוה, פרעגט טאקע יעצט תוספות, אויב אזוי וואזשע דארף איך האבן דעם זקנך? וואס דארף איך האבן דעם זקנך? אדער אנדערש פרעגט תוספות, וואס דארף איך האבן די גזירה שווה, איך האב דאך מדשני קרא בדיבוריה, האב איך דאך שוין דער לימוד פון זקנך. פרעגט די גמרא, ס'איז דא א מחלוקת פשט אין פרשת אמור, אין אנפאנג סדרה הייבט זיך אהן, ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, ווערט דא דערמאנט דעם אמור אל הכהנים בני אהרן ולא בנות אהרן, נאכהער אין פסוק ב', ג', ד', ווערט דערמאנט די דינים פון טומאה, איז די בני אהרן ולא בנות אהרן גייט זיכער ארויף אויף די עניינים פון טומאה, נאכהער ווערט דערמאנט לא יקרחו קרחה בראשם, אז מען זאל נישט אויסרייסן קיין רייסינג

אז אביי האט יעצט געזאגט אז איך לערן אפ א גזירה שוה פון פאת, ופאת זקנם לא יגלחו, אז אזוי ווי ביי כהנים זאגן מיר אז די פרויען זענען נישט מוזהר, די זעלבע זאך ביי ישראל איז אזוי, קומט דאך אויס אז אביי האט אנגענומען אז דאס וואס שטייט בני אהרן ולא בנות אהרן גייט ארויף אויף אלעס. פרעגט יעצט די גמרא, ואי סבירא לן, און אויב מיר האלטן דכי כתב בני אהרן, וואס אין פרשת אמור שטייט אין אנפאנג בני אהרן אכוליה ענינא כתיב, אז דאס גייט ארויף אויף דעם גאנצן ענין, דאס גייט אויך ארויף, אחוץ די עניני טומאה, דאס גייט אויך ארויף אויף ופאת זקנם לא יגלחו, אויב אזוי, וואס דארפסטו האבן א גזירה שווה? דארפסט דאך נישט האבן קיין גזירה שווה פאת פאת, נישתוק קרא מיניה, זאל דער פסוק שווייגן פון דער גזירה שווה פאת פאת, ותיתי בקל וחומר, און דאס אויך אז די בנות ביי ישראל'ס גייט נישט אן אין דער איסור פון פאר פון פאת איז דא א קל וחומר אז לא תשחית פאת זקנך איז דא א קל וחומר ואנא אמינא איך וועל זאגן מה דאך כהנים גיב א קוק די כהנים שריבה בהם הכתוב מצוות יתירות די תורה האט געגעבן אסאך מצוות פאר כהנים א כהן איז דאך דא אסאך זאכן דאס אליין וואס שטייט אין די פרשה זיך נישט מטמא זיין נאך זאכן דאך זאגן מיר בני אהרן, דער איסור פון ופאת זקנם לא יגלחו גייט נאר ארויף אויף די מענער, ולא בנות אהרן, איז דאך ישראל לא כל שכן, איז דאך ביי ישראל איז דאך אוודאי און אוודאי אז די בנות ישראל איז נישט דא דער איסור, וואס דארף איך האבן בכלל די גזירה שווה? ענטפערט די גמרא, אי לאו גזירה שווה, כ'זאל נישט האבן די גזירה שווה, הוה אמינא וואלט איך דעמאלט געזאגט, הפסיק הענין, וואלט איך דעמאלט געזאגט אז די ס'איז איבערגעהאקט געווארן דער ענין, אז דאס גייט נאר ארויף, די בני אהרן גייט נאר ארויף אויף טומאה, ווייל דא וואו ס'שטייט דארטן לא יטמא, דא איז געענדיגט דער ענין, ממילא וואלט איך דעמאלט געזאגט אז דער איסור ופאת זקנם לא יגלחו גייט ארויף סיי אויף בני אהרן און סיי אויף בנות אהרן, יעצט דא איך האב א איבריגע גזירה שווה, מוז איך זאגן אויף וואס קומט מיר זאגן די איבריגע גזירה שווה, קומט מיר זאגן ווייל לא הפסיק הענין, כדי איך זאל אפלערנען פון דארטן, קומט אויס מכח פון וואנען ווייס איך אז לא הפסיק הענין, ווייל איך האב א איבריגע גזירה שוה, ווייל סברה פשוטה וואלט געוועזן אז די בני אהרן גייט נאר ארויף אויף טומאה. פרעגט די גמרא, אויב דו זאגסט סברה פשוטה איז צו זאגן אז די בני אהרן גייט ארויף נאר אויף טומאה, נאר פארוואס זאגסטו עס גייט ארויף אויפן גאנצן, ווייל אויב נישט וואס דארף איך די גזירה שוה? השתא נמי יעצט אויכעט נימא הפסיק הענין? זאל מען זאגן אז די בני אהרן גייט ארויף נאר אויף טומאה ביז לא יטמא, און איך וועל זאגן דאס וואס שטייט ופאת זקנם לא יגלחו, אויף דעם גייט נישט ארויף בני אהרן, אויף דעם איז דא דער איסור, סיי פאר אלעמען איז דא דער איסור, סיי בני סיי בנות.

יכול קאָן איך מיינען, גילחו במספריים, אַז מ'האָט אָפּגעשוירן די באָרד מיט אַ שערל, יהא חייב, זאָל מען זיין חייב. תלמוד לומר שטייט מיר אַ צווייטן אָרט, ולא תשחית את פּאת זקנך, איז דווקא אַזוין זאַך וואָס דאָס איז השחתה, אָבער מספריים טוט נישט משחית זיין אינגאַנצן, ווייל מיט אַ שערל בלייבט נאָך אַ ביסל איבער. איי זאל מען נאר שטיין לויט השחת? נו אויב זאל מען נאר שטיין לא תשחית יכול קען איך מיינען ליקטו אז מ'האט עס אראפ געריסן די די בארד במלקט וברהיטני מיט אזעלכע צווענגלעך יהא חייב ווייל דאס מאכט דאך אן השחתה עס נעמט ארויס די גאנצע האר תלמוד לומר דארף איך האבן לא יגלחו אז דער איסור איז אין אזא אן אופן וואס דער אופן איז גילוח, הא כיצד? ס'דארף זיין גילוח, אבער מספריים איז אויך גילוח, נאר מספריים איז א גילוח וואס איז נישט דא קיין השחתה, און איך דארף האבן גילוח שיש בו השחתה. הוי אומר, זאג זה תער אז מיט א בריטווע דאס איז דער איסור, ממילא קען איך דאך זאגן די גזירה שוה גייט ארויף אויף דעם אויך, אז איינס גייט מען מלמד זיין אויף דעם אנדערן, אז לאו דווקא לא יגלחו, ס'קען אמאל זיין גילוח ווי ס'איז נישט אסור, וועלכע גילוח? במספריים, און לאו דווקא איז השחתה, עס קען אמאל זיין ס'איז דא השחתה און דאך איז נישט אסור, ווען איז דאס השחתה נישט קיין גילוח, במלקט ורהיטני, איז אויף דעם גייט זאגן די גזירה שוה. אבער לגבי דעם דין זאל מען ווייטער זאגן הפסיק הענין, און דער לא תקיפו וועל איך זאגן וועט ארויף גיין סיי אויף מענער און סיי אויף פרויען. ענטפערט די גמרא, אם כן, אויב דער פסוק גייט מען זאגן אויף דער זאך נכתוב קרא זאל מען שטיין אין פסוק את שבזקנך, זאל מען שטיין אין פסוק

וואלט איך דאך געקאנט שוין אויך לערנען סייווי די גזירה שוה, ווייל פריער רעדט מען דאך פאת, פריער ווערט דאך דערמאנט אין פסוק לא תקיפו פאת ראשכם, מאי פאת זקנך, פארוואס ווערט מיר דא דערמאנט נאכאמאל דאס ווארט פאת? שמע מינה איז א ראיה תרתי אז איך זאל גיין לערנען די גזירה שוה אויף נאך זאכן, אי איך זאל עס לערנען לגבי דעם דין גילוח שיש בו השחתה, און אויך איך זאל עס לערנען אז איך זאל זאגן לא הפסיק הענין, און איך זאל זאגן די בני אהרן גייט ארויף אויף דעם אויך ולא בנות אהרן, און די השחתה זאל איך אויך אפלערנען. קומט דאך יעצט אויס אז זקן האשה לויט ווי מיר האבן יעצט געזאגט איז נישטא דער איסור. אזוי האב איך דאך יעצט געזאגט. פארוואס? ווייל איך האב דאך א גזירה שוה פאת פאת. פרעגט יעצט די גמרא, ואלא וועט זיך זיין שווער, הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט, זקן האשה די בארד פון א פרוי, והסריס שהעלו שער, הרי הם כזקן לכל דבריהם, ס'האטן דין לגבי א בארד, למאי הלכתא, לגבי וועלכע דינים? מיר האבן דאך דא געזאגט אז דער איסור פון לא תשחית גייט נישט אן אויף זקן האישה. אמר מר זוטרא, האט מר זוטרא געזאגט, לטומאת נגעים, לגבי דעם דין טומאת נגעים, ביי נגעים איז דא א חילוק צי די נגע איז בעור הבשר אדער די נגע איז במקום שער, אויב די נגע איז בעור הבשר איז די סימני טומאה שער לבן, ווייסע האר, און אויב נתק, נתק איז די נגע וואס איז במקום שער, דארט איז דער סימן שער זהב, צהוב, זהוב איז דאך איין זאך זאגט דער רשב"א, גייט ער מיר דא אזוי זאגן אז לגבי דעם דין טומאת נגעים האט עס אזוי אויב די אישה האט געהאט א נגע בזקנה איז די סימן פון איר נגע שער זהב אזוי ווי נתק פון א איש, פרעגט די גמרא טומאת נגעים בהדיא כתיבא, דאס שטייט בפירוש אין די תורה ואיש או אישה כי יהיה בו נגע, ס'עט זיין אין אים א נגע, בראש או בזקן, דארף מען דאס דאך נישט דערציילן א זאך וואס שטייט באפעריש, אלא אמר מר זוטרא, האט מר זוטרא געזאגט לטהרת נגעים, אבער נישט לטומאה נאר לטהרה, אז דעמאלט ווען זי ווערט ריין דארף זי האבן דעם דין טהרת מצורע, מען זאל אראפשערן די בארד מיט די אלע זאכן. פרעגט די גמרא טהרת נגעים נמי פשיטא, דאס איז אבער אויך א פשיטא, כיוון דבת טומאה היא בת טהרה היא, אויב ביי איר גייט אן די דין טומאה ווי א איש איז בת טהרה אויך, זאגט די גמרא איצטריך, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען לצדדים כתיב, דאס וואס שטייט אין פסוק איז לצדדים, איש או אישה כי יהיה בו נגע בראש, דאס גייט אויף די איש או אישה גייט אויף ביידע, או בזקן הדר אתאן לאיש, דאס גייט נאר ארויף אויף איש, נישט אויף אישה. אזוי וואלט איך געמיינט, כאטש אין פסוק שטייט איש או אישה, ווערט זיך דאך דערמאנט אין פסוק צווייערליי נגעים, א נגע בראש און א נגע בזקן, וואלט איך געזאגט אז די איש או אישה גייט נאר ארויף בראש, אבער דאס וואס שטייט בזקן, הדר אתאן לאיש, דאס גייט נאר ארויף ביי א איש, און זקן. האישה וואלט איך געוואלט מיינען האט נישט דעם דין פון נתקים, דארף ער מיר דערציילן כזקן לכל דבריהם. רשי.